א גוטן, א גוטן ערב חנוכה, אונז האלט מיר מסכת שבועות דף י ד, מען גייט יעצט אנהייבן די צווייטע פרק פון מסכת שבועות, אבער פאר מען גייט לערנען האב איך געוואלט רעדן א ווארט וועגן הרב שטיינמאן וואס איז היינט אוועק, ס'איז אינטערסאנט ווייל די היינטיגע דף, די פרק ענדיגט מיט די ווערטער, מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב, ואל יבוא חייב ויכפר על החייב, אז א מענטש וואס איז זכאי קען מכפר זיין אויף מענטשן וואס זענען חייב, מילא, נאר נאר נאכדעם וואס איינער איז טהור קען ער מכפר זיין אויף אנדערע. אינטערעסאנט, ס'איז פאסיג מיתת צדיקים איז מכפר, און ספעציעל אזא צדיק און אזא זכאי ווי רב שטיינמאן וואס האט זוכה געווען אזא אכציג יאר נאר צו צו מרביץ תורה זיין. אין היסטאריע איז דא זייער ווייניג, אויב בכלל, א איד וואס האט זוכה געווען צו לעבן ביז הונדערט און פֿיר און מרביץ תורה זיין אזויפיל יארן. כ'האב זוכה געווען אליין צו זעהן הרב שטיינמאן און רעדן מיט אים, ער האט מיך מחזק געווען און כ'האב אים געפרעגט שאלות פון עניינים פון חסד, און כ'האב געהערט אפאר געוואלדיגע זאכן וואס כ'האב געוואלט מיטטיילן מיט די עולם. איין זאך איז אז כ'האב געהערט א מעשה פון א מקור נאמן אז ס'איז געקומען אמאל צו רב שטיינמאנ'ס הויז אין בני ברק א עלטערע איד פון שווייץ, ער וויל זעהן רב שטיינמאן, שפעט ביינאכט האט מען אים אריינגעלאזט, וואס איז? פארוואס וויל ער זעהן רב שטיינמאן? פארציילט ער אז רב שטיינמאן איז געווען די קריג די צייטן פון די מלחמה איז געווען אין שווייץ זיי זענען אנטלאפן פון בריסק קיין שווייץ זאגט ער אז ער איז אמאל אריבערגעגאנגען די בית מדרש שפעט אינמיטן די נאכט און געזעהן אז די לייט איז אנגעצינדן און ווי א שווייצער פונקטליכער איד איז ער אריינגעגאנגען אויסלעשן די לייט אבער ווען ער איז אריינגעגאנגען האט ער געזעהן אז א בחור זיצט דארטן און לערנט ס'איז געווען רב שטיינמאן האט ער פארשטאנען אה ער וויל וואקסן א גדול ער לערנט פרעגט ער אים וואס ווילסטו וואקסן ווען דו'סט זיין גרויס? טראכט ער וועט זאגן גודל הדור, זאגט ער איך וויל זיין א מרכבה לשכינה, האט ער געזאגט איך בין געקומען דא קיין בני ברק, איך האב געוואלט זען וויאזוי עס האט זיך אויסגעארבעט, וויאזוי ס'זעט אויס א מרכבה לשכינה, איך האב געהערט פון ר' שלמה גראס זכרונו לברכה דער בעלזער דיין, זיין טאטע איז געווען ר' משה גראס ער האט געוואוינט אין שווייץ, באוויסט ער איז געווען פון די וואס האבן אסאך געהאלפן דעם סאטמארער רבי זכרונו לברכה ווען ער איז געקומען קיין שווייץ נאך די קריג.

האט ער אראפגעבויגן זיין אויגן צו די פלאר און נישט געקוקט, און האט איר געזאגט אזוי, אסור אדם לקדש אשה עד שיראנה, אבער זאגט ער, דאס איז נאר אויב אונז גיימיר טאקע חתונה האבן, סאו וויל איך דיך קודם זאגן וואס איך וויל, זאגט ער אזוי, איך גיי דיר נישט. קענען צוזאגן קיין גרויסע גליקן, קיין פרנסה, קיין עשירות, גארנישט. אויב זאגסטו מיר אז דו ביסט גרייט צו לעבן בדחקות און לעבן א לעבן פון תורה, דעמאלט וועל איך קוקן און וועלמיר אונז טון די די מצוה פון קוקן אויף א פרוי עד ש פארן פארן מקדש זיין. און נאכדעם וואס זי האט מיטגעהאלטן און זיי האבן געשמועסט אביסל אזוי ווען ער האט נישט געקוקט, ער האט געזען אז זי האלט דערביי, זי וויל זיין אין א לעבן פון תורה האט ער געקוקט אויף איר. אבער די מער אינטערסאנטע זאך אין מיין בליק איז אז למרות אז ער איז געווען א מרכבה לשכינה און למרות אז ער איז געווען א איד וואס האט נישט געקוקט אויף א פרוי אפילו ביי א בשאו פארן וויסן אז ס'קען טאקע ארבעטן עפעס אנדערש איז ער נישט אנגעגאנגען נאר אז ער זאל גיין קענען לערנען איז ער אבער געבליבן א פשוט'ע און א נארמאלע מענטש וואס האט געקוקט אויף זאכן מיט א שכל הישר און ס'איז געווען זייער אסאך מאל וואס קינדער זענען אריינגעגאנגען צו אים בחורים מיט זייער ראש ישיבה, עס איז געווען זאכן און ער האט אייביג פארשטאנען דעם פשוט'ן און האט פארשטאנען דאס קינד. ווען רבי שלמה זלמן אויערבאך איז אוועק האט מיין פעטער זכרונו לברכה רבי משה האלבערשטאם געזאגט אז הנורמלי האחרון, דער לעצטער נארמאלער איז אוועק, ער איז געווען א נארמאלער מענטש, רבי שלמה זלמן איז געווען זייער באוואוסט מיט זיין ישרות, הרב שטיינמאן איז אויך געווען א געוואלדיגער נארמאלער מענטש, שכל הישר און פראקטישקייט. הרב שטיינמאן האט פארשטאנען און געפילט די צער פון א טאטע וואס מ'לאזט נישט אריין זיין קינד אין מוסדות למשל, ס'איז דא א באוואוסטע ווידעא וואס זייער סאך מענטשן האבן שוין געזען, און כ'וויל עס מיטטיילן מיט די עולם ווייל כ'האלט אז ס'איז זייער וויכטיג, ווייזן א שטיקל פון און כ'וועל זאגן וואס מ'רעדט דארטן.

ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל אסאך ליידן פון דאהי אויכעט, און מ'דארף זיין, מ'דארף זיין א, מ'דארף האבן א ווארעמע הארץ, מיטן זיין גרויס און אלעס, און מיטן וויסן די חשיבות פון תורה, פשוט צו פילן וואס ס'מיינט א טאטע וואס זאגט פאר זיין קינד, איך קען דיר נישט אריינלייגן אין די חדר ווי למשל ווי אלע ארום אונז שיקן, ווייל איך בין נישט גענוג עקסעפטעד, איך הייס נישט גענוג חשוב. פארשטאנען די ווייטאג, און ער האט געוואוסט אז ס'קומט פון גאווה, ס'קומט נישט פון דערהויבנקייט, ס'קומט פון גאווה, ווייל אין די ענד פון די טאג, אזוי זאגט ער ווייטער אין די ווידעא זעט מען עס, ער פארציילט אז אין בריסק איז ער געגאנגען אין חדר צוזאמען מיט שקצים און די בריסקער רב האט געשיקט אין חדר אפילו ווי די פשוטים און די שקצים האבן געשיקט, זאגט ער וואס פשט? נישט דאס מאכט אויס, די קינדער וואקסן נישט גוט אויב זיי זענען אפגעהיטן און מ'שיקט נאר נאר ספעשל קינדער, און זיי וואקסן נישט שלעכט אויב עס איז דארט א קינד וואס איז נישט פונקט לויט די העכערע סטענדערד. מ'וואקסט לויט די חינוך וואס די עלטערן לייגן אריין תפילה, עס האט נישט צו טון מיט די וואס זיך וועלן ביים אננעמען. עס איז געוואלדיג אז אזא גדול האט געהאט אזא פארשטאנד צום פשוט'ן איד. לאמיר גיין לערנען זאגט די הייליגע גמרא, די בלאט מ'האט דא געהאלטן אינמיטן רעדן וועגן די אז די כהנים זענען זיך מתכפר מיט די פאר פון די כהן גדול. האט די גמרא געהאט געברענגט די פסוק ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. האט די גמרא געהאט געפרעגט אז אשר לעם וועט מיינען נאר פאר די ישראלים און נישט פאר די כהנים פרעגט די גמרא אזוי והאי אשר לעם להכי הוא דאתא די אשר לעם קומט דען זאגן דאס אז ס'מיינט ישראלים האי מיבעי ליה, מ'דארף דאך עס האבן, דקאמר רחמנא מדעם ליהוי, ס'איז דאך דא א הלכה אז די שעיר, די פר פון פון, די פר פון די שעיר הפנימי, אנטשולדיגט, די שעיר הפנימי דארף קומען, שפעט מען האבן וועלכע קרבן דארף ווער געבן די געלט פאר דעם, ס'דא די פר פון כהן גדול דארף די כהן גדול אליין צאלן וכדומה, די שעיר הפנימי, איז די הלכה אז ס'דארף קומען מדעם, ס'דארף קומען מיט געלט וואס די ציבור איז מנדב, סאו אשר לעם קומט נישט זאגן אויף וועם עס איז מכפר נאר ס'קומט זאגן פון וועמס געלט ס'קומט, זאגט די גמרא, ניין, ההוא די הלכה אז די שעיר הפנימי קומט פון די געלט פון די ציבור, נעם איך ארויס פון א אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק ומאת עדת בני ישראל, יקח שני שעירי עזים מאת עדת בני ישראל, זעט מען פון דעם אז די געלט קומט פון די אידן.

יכול וואלט געוואלט מיינען לא יביא לכתחילה זאל ער טאקע נישט ברענגען פון יענעמס געלט אבער ואם הביא אויב האט ער געברענגט געלט פון די כהנים אדער פון ישראל'ס געלט כשר איז בדיעבד כשר תלמוד לומר אשר לו הכתוב שנה עליו לעכב די פסוק קומט זאגן אז ס'איז מעכב אפילו בדיעבד העלפט נאר די פר של כהן גדול אויב ס'איז פון די געלט פון די כהן גדול סאו אשר לו איז נישט קיין מיעוט צו זאגן אז ס'איז נישט מכפר אויף אנדערע. פארוואס האט די גמרא געדארפט א גאנצע שקלא וטריא צו ס'קען מכפר זיין אויף כהנים וועגן אשר לו? זאגט די גמרא תנא נמי הכי קשיא ליה, די תנא פון די ברייתא האט אזוי געפרעגט, מאי שנא בעם דלא מכפר? עסטו וועלן זאגן אז פון די געלט פון די פאלק טאר ער נישט נעמען, דלא קא חסרי ביה ממונא, די גמרא ענטפערט אז די ברייתא די ברייתא גייט רעדט אביסל אנדערש די ברייתא זאגט אז וואלסטו געוואלט מיינען אז די פון די געלט פון די פון די ישראלים קען טאקע נישט קומען די פר ווייל ס'איז נישט מכפר אויף זיי דלא קא חסרי ביה ממונא ווייל ס'איז נישט זייער געלט דכתיב אשר לעם

וואלט די ווארט געווען אזוי, אשר לו ס'מיינט אז ס'קומט פון זיין געלט, און אויב ס'קומט פון זיין געלט וועט מען זאגן אז ס'קען נישט מכפר זיין אויף די כהנים ווייל אויף מכפר צו זיין דארף עס זיין פון זיין געלט, סאו דאס איז פון די דאס וואס מ'ברענגט פון די ציבור'ס געלט איז מכפר אויף די ציבור, און דאס וואס מ'וויל מכפר זיין אויף די כהנים דארף קומען פון זייער געלט, אויף דעם איז די פסוק געזאגט ביתו אז די כהנים אלע כהנים ווערן אריין נכלל אונטער די קעטעגארי פון די כהן גדול זיי הייסן ביתו. שוין זאגט די גמרא ווייטער בשלמא לר' שמעון, לויט ר' שמעון, היינו דכתיב תרי וידוין ודם הפר דארף שטיין צוויי מאל עקסטרע אז די די ווידוי פון די כהן גדול, פארוואס ווייל די פסוק וויל זאגן אז די ס'איז דא דריי זאכן וואס די פר פון וואס די פר איז מכפר. חד כנגד שעיר הנעשה בפנים, אנטשולדיגט, דריי מאל ווידוי וואס די כהן גדול דארף זאגן, חד כנגד שעיר הנעשה בפנים, וואס איז מכפר אויף טומאת מקדש וקדשיו, וואס איז דא ידיעה בתחילה און נישט בסוף, וחד כנגד שעיר הנעשה בחוץ, וואס איז טומאת מקדש וקדשיו, וואס איז נישט דא ידיעה בתחילה נאר ידיעה בסוף, וחד כנגד שעיר המשתלח, וואס איז מכפר אויף כהנים אויף אלע אנדערע עבירות, אזוי ווי מ'האט געהאט ר' שמעון.

אזוי דארף מען טון, פארוואס? מוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב, ואל יבא חייב ויכפר על החייב, אז נאכדעם וואס דער כהן איז שוין געווארן אליין זכאי ווייל ער האט זיך שוין מתוודה געווען קען ער מתוודה זיין אויף אחיו הכהנים, אבער ווילאנג ער האט נאך אליין אויף זיך נישט מתוודה געווען קען ער נישט מכפר זיין אויף אחיו הכהנים, הדרן עלך שבועות שתים. מ'הייבט אן צווייטע פרק פון שבועות און די ערשטע משנה איז ווייטער ממשיך מיט די נושא פון ידיעות הטומאה פון פארשידענע פעלער פון ידיעות הטומאה ידיעה בתחילה ידיעה בסוף אריינגיין אין בית המקדש עסן בשר קודש און אזוי ווייטער זאגט די משנה ידיעות הטומאה ידיעות הטומאה שתיים שהן ארבע ידיעות הטומאה לערנט מען ארויס פון די פסוק אזוי די פסוק זאגט צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום. לא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם, דאס איז די פסוק וואס ווארענט אז מען זאל נישט אריינגיין אין בית המקדש בטומאה. שטייט ווייטער, ואיש אשר יטמא, א מענטש וואס איז געווארן טמא ולא יתחטא, און איז אריינגעגאנגען איז דא כרת אויף דעם, כי את מקדש השם טמא. שטייט און נאכדעם איז דא נאך א פסוק, אויב איינער עסט קדשים בטומאה, ואיש אשר והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. און נאכדעם איז דא א פסוק וואס פארציילט וועגן די קרבן עולה ויורד וואס מען ברענגט, שטייט דארט אין פסוק, או נפש אשר תגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו, פון די ונעלם ממנו אלע סוגיות לערנט מען ארויס פון די ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם, או כי יגע בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו נאכאמאל ונעלם ממנו, והוא ידע געהאט געוויסט און נאכדעם נעלם געווארן, ואשם.

פועל יוצא'ס און נאך פעלער וואס נאך מיני מציאות'ן וואס האט אויסגעקומען פיר. איינס איז נטמא וידע ער איז טמא געווארן און געוויסט אז ער איז טמא און נאכדעם ונעלם ממנו אז ער איז טמא ער האט פארגעסן אז ער איז טמא און איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש וזכור את הקודש ער ווייסט אבער אז אז וואס ער עסט איז קודש וואס ער ווייסט נישט איז אז ער איז טמא אויף די מינוט. אדער א פארקערטע פאל אז ער געוויסט אז ער טמא און ער ווייסט נאך אלס אבער נעלם ממנו הקודש פלוצלינג האט ער פארגעסן דאס אז דאס וואס ער עסט יעצט איז טמא איז קודש אבער וזכור את הטומאה אדער איז דא א דריטע פאל פון נעלם ממנו זה וזה ער ווייסט ביידע נישט ואכל את הקודש ולא ידע ומשאכל ידע און שפעטער האט ער זיך געכאפט ער ווייסט ביידע נישט. ס'טייטש ער האט געוויסט און ער האט פארגעסן ביידע, ומשאכל ידע, הרי זה בקרבן עולה ויורד, די אלע פעלדער איז דא א קרבן עולה ויורד. איז די משנה מסביר, נטמא וידע, ער איז טמא געווארן וידע, ונעלמה ממנו ער האט פארגעסן, וזכור את המקדש, אדער נעלם ממנו מקדש וזכור את הטומאה, אדער נעלם ממנו זה וזה ונכנס למקדש ולא ידע, ומשיצא ידע הרי זה בקרבן עולה ויורד.

ובסנהדרין שבעים ואחד, ס'דארף זיין סנהדרין שבעים ואחד, ובשתי תודות, מען ברענגט צוויי לחמי תודה, בשיר, מען זינגט, די גמרא וועט רעדן וועגן די שיר, ובית דין מהלכין, די בית דין גייט ארום אין די שטח וואס מען איז מקדש, ושתי תודות אחריהם, און אונטער, נאך די בית דין האלט מען די שתי קרבנות תודות, וכל ישראל אחריהם, אלע אידן וואקן מיט, הפנימית, די. איינע פון די חלות נאכלת עסט מען והחיצונה די אנדערע חלה נשרפת פארברענגט מען וכל שלא נעשית בכל אלו און אויב מען האט עפעס מוסיף געווען צו די עזרה אן די אלע תנאים פון מלך נביא אורים ותומים און אזוי ווייטער הנכנס לשם אין חייב עליה איינער גייט דארטן אריין איז מען נישט חייב עס האט נישט קיין קדושה זאגט די משנה ווייטער נטמא בעזרה אויב איינער טמא געווארן אין די עזרה ונעלמה ממנו טומאה. ס'טייטשט, נישט א מענטש איז טמא געווארן נאכדעם איז ער אריינגעגאנגען אין די עזרה, נאר א מענטש איז געווען אין די עזרה און דארטן איז ער טמא געווארן, לאמיר זאגן אז ער האט דארטן גערירט א שרץ אדער עפעס, ונעלמה ממנו טומאה, און ס'איז נעלם געווארן פון אים, ער האט נישט געדענקט אז ער האט גערירט טומאה, אדער וזכור, וזכור את המקדש, ווייסט אבער אז ער איז אין בית המקדש. או שנע, אדער א אנדערע פאל, שנעלם ממנו מקדש וזכור את הטומאה, ער ווייסט אז ער איז טמא געווארן, אבער ער האט פארגעסן אז ער איז אין בית המקדש, או שנעלם ממנו זה וזה, והשתחוה און ער האט זיך געביקט, או, נישט דווקא ער האט זיך געביקט, ששהה שם כדי השתחואה געווען גענוג לאנג, וויפיל די שיעור פון זיך ביקן, די גמרא גייט באלד רעדן ווי לאנג איז די שיעור פון זיך ביקן, או. אפילו האט זיך נישט האט זיך נישט אויפגעהאלטן דארט אין די שיעור פון זיך בוקן, נאר ער איז ארויסגעגאנגען פון די לענגערע וועג, בא לו בארוכה, ער איז ארויסגעגאנגען די בעסטע, אנשטאטס ארויסגיין פון די נאנטסטע וועג, ווייל אין די מינוט מען ווערט טמא, מען קען אים נישט מחייב זיין אויפן ווערן טמא, דאס איז געווען א אונס, אבער ער דארף ארויסגיין פון די שנעלסטע וועג, אויב האט ער זיך אויפגעהאלטן און ארויסגעגאנגען שפאצירט און געגאנגען פון די לענגערע וועג, חייב, אבער בקצרה אויב איז ער ארויסגעגאנגען פון די קורצע וועג, פטור. זו היא מצות עשה שבמקדש, דאס איז די מצות עשה שבמקדש, עס שטייט אין פסוק וישלחו מען דארף ארויסשיקן, שאין חייבין עליה, די די ס'דא א הלכה פון פר העלם דבר של ציבור אז אויב די כהן גדול אדער די סנהדרין האט האט געפסקנט עפעס בטעות אויף עפעס וואס מ'איז חייב כרת און זיי האבן גע'פסק'נט אז מ'איז אז אז ס'איז אז ס'איז נישט קיין עבירה דארפן זיי ברענגען א פר העלם דבר. זאגט די משנה אז אויב די כהן גדול און די סנהדרין האבן זיך טועה געווען מיט די הלכה און זיי האבן גע'פסק'נט פאר מענטשן למשל אז מ'קען בלייבן אין בית המקדש זענען זיי נישט חייב אויף דעם קיין פר העלם דבר.

פיזיקעל פילינג ווי די אריינגיין אדער די הנאה האט ער הייסט עס אזוי ווי א ביאת נדה די זאך וואס ער דארף טון איז אז ער דארף ווארטן ביז ס'זאל נישט זיין מער קיין אבר חי און נאכדעם ארויסגיין אזוי איז נישטא קיין ביה קיין עקט פון ארויסגיין זאגט די משנה ווייטער רבי אליעזר אומר שטייט אין פסוק השרץ ונעלם ממני אז א מענטש איז געווארן טמא בטומאת שרץ ונעלם ממני. לערנט מען פון דעם ארויס על העלם שרץ חייב מ'איז נאר חייב ווען מען האט פארגעסן דאס אז אז ס'איז געווען א העלם טומאה אבער אינו חייב על העלם מקדש ער קריגט זיך מיט די תנא קמא וואס זאגט אז ס'איז אויך דא א פאל מען האט נישט געוויסט אז ס'איז די בית המקדש רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט ניין ער קריגט רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא זאגט ער קריגט זיך אויך מיט די תנא קמא און ער זאגט אזוי ונעלם ממנו והוא טמא

מען האט נישט געוואוסט טומאה סאו עס קומט אויס זעקס. פרעגט די גמרא ולטעמיך, תמני הויין עס איז אכט, נישט זעקס, דהא איכא טומאה דקודש וטומאה דמקדש, תחילה וסוף, ביי יעדע פאל איז דא תחילה וסוף סאו עס קומט אויס אכט. זאגט די גמרא לא קשיא, שם טומאה אחת היא. ווען די העלם טומאה, ס'איז דא העלם טומאה נאכדעם איז דא קודש אדער מקדש, צו זאגן. אז ס'איז די זעלבע זאך, שם טומאה אחת היא, ס'איז ביי ביידע, ביי ביידע איז די נקודה ווענדט זיך אין די העלם טומאה. אבער שית, אבער זעקס איז דאך יא דא ווייל אזוי האט מען געזאגט ידיעות הקודש זי ע. זאגט די גמרא, אמר רב פאפא לעולם תמני הויין, גיי נישט אריין אין די שם טומאה, ס'איז טאקע דא אכט, אלא ארבעה קמייתא דלא מייתי ליה, לחיוב קרבן לא קא חשיב, ער רעכנט נאר אויס די פעלער פון ווען מ'דארף ברענגען א קרבן, ארבעה בתרייתא, ס'איז די לעצטע פיר דלא מייתי ליה לקרבן, וואס זיי ברענגען דמייתי ליה לקרבן קא חשיב רעכנט ער יא אויס, טייטש אזוי, ווען א מענטש ווייסט נישט צום סוף ברענגט ער דאך נישט קיין קרבן, א קרבן קען נאר א מענטש וויסן ווען ער ווייסט אז ער האט עובר געווען אן עבירה, סאו די משנה רעכנט נאר אויס די ארבעה רעכנט נאר אויס אלע פעלער ווען ער ווייסט יעצט ווייל ס'איז דאך אויך דא נעלם ממנו יעצט און דאס איז מכפר אנדערע זאכן וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק דאס ווערט מען מכופר מיט די פר פון יום כיפור. בעי רב פאפא, פרעגט רב פאפא אזא שאלה, נעלם ממנו הלכות טומאה מאי, ווען די העלמה איז נישט געווען אז ער האט נישט געוואוסט אז ער איז טמא אדער אז ער האט נישט געוואוסט אויף בית המקדש האט נישט געוואוסט די הלכות, פרעגט די גמרא היכי דמי אילימא דלא ידע אם שרץ טמא,

זאגט ער אז אויב איז געווען עני ידיעה אויב איז עס עפעס וואס יעדער איינער דארף וויסן הייסט עס אזוי ווי ידיעה זאגט די גמרא ניין לעולם דידע בטומאת שרץ ער האט געוואוסט אז שרץ איז מטמא און נישט א צפרדע נאר ער האט נישט געוואוסט א געוויסע הלכה וואס טאקע אסאך מענטשן ווייסן נישט כגון דנגע בכעדשה ער האט אנגערירט א קליינע שרץ וואס איז אזוי קליין ווי א כעדשה ולא ידע בכעדשה אי מטמא אי לא מאי וואס איז די הלכה כיון דידע דמטמא שרץ בעולם ידיעה וויבאלד ער ווייסט אז א שרץ איז מטמא נאר ער האט נישט געוואוסט די שיעור הייסט עס גענוג ידיעה או דלמא כיון דכעדשה לא ידע אי מטמא אי לא העלמה היא ווייל ער האט נישט געוויסט די שיעור איז עס העלמה זאגט די גמרא תיקו בעי רבי ירמיה פרעגט רבי ירמיה אינטערסאנט ווער ס'לערנט רבי ירמיה פרעגט אסאך מאל אינטערסאנטע שאלות און מען ענפערט אים אסאך מאל מיט תיקו ער ענפערט אסאך נישט אפטע שאלות קוק אזא נישט אפטע שאלה בעי רבי ירמיה בן בבל שעלה לארץ ישראל איינער פון חוץ לארץ איז ארויפגעקומען אין ארץ ישראל ונעלם ממנו מקום המקדש נישט געוויסט ווי די מקום המקדש איז און ער איז טמא און ער וואקט אריין אין א פלאץ ער מיינט ס'איז סתם א שיינע פלאץ און ער ווערט געוואר אז ס'איז די בית המקדש. מאי וואס איז די הלכה? פרעגט די גמרא, אליבא דמאן אי אליבא דרבי עקיבא דבעי ידיעה בתחילה הא לא מחייב, אויב לויט רבי עקיבא וואס זאגט אז ס'מוז זיין א ידיעה בתחילה הא לא מחייב על העלם מקדש איז דאך בכלל נישט מחייב אז מ'ווייסט נישט די בית המקדש איז געזאגט אין די משנה אז נאר די העלם איז געווען אויף טומאה נישט אויף מקדש, ואליבא דרבי ישמעאל דמחייב על העלם מקדש איז דאך בכלל נישט ידיעה בתחילה זאגט די גמרא לא צריכא אליבא דרבי דבעי ידיעה בתחילה ומחייב על העלם מקדש.

העלמה היא הייסט העלם ו ו ו און עס הייסט נישט קיין ידיעה זאגט די גמרא תיקו כל טוב און מיר גייען צינדן חנוכה לעכט.